זונטיק תרומה ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזינען דאס אקעגן די וואו פונעם מילוי פונעם אות יוד פונעם שם בן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נשמה פונעם פריערדיגן שבת די הייליגע תורה וידבר ה' אל משה לאמור דער אייבערשטער האט גערעדט צו משה רבינו אזוי צו זאגן גייט ער אים זאגן די פרשה פון נדבת המשכן זאגט דער רמב"ן ווי נאר דער אייבערשטער האט געענדיגט רעדן מיט די אידישע קינדער די עשרת הדברות און אויך האט ער איבערגעגעבן אין פרשת משפטים די הויפט מצוות, זייער וויכטיגע זאכן, בין אדם לחבירו, און מען האט פארשניטן א בונד מיט די אידן, מען האט געזאגט נעשה ונשמע, זענען דאך די אידן געווארן ראוי צו זיין דעם אייבערשטנ'ס פאלק, און ער זאל זיין זייער קעניג, ממילא האט ער געזאגט פאר משה רבינו, ער זאל יעצט גיין זאגן פאר די אידן אז זיי זענען אויסגעקליבן געווארן אז דער אייבערשטער זאל מאכן רוען די שכינה צווישן זיי, און יעדער איינער זאל זיך משתתף זיין מיט די נדבות פונעם משכן, און פון היינט און ווייטער וועט דער אייבערשטער זיך אנטפלעקן צו משה רבינו און רעדן צו אים דארטן אין דעם אוהל מועד, ער וועט מער נישט דארפן ארויפגיין אויפן בארג סיני. זאגט די תרגום, ומליל ה' עם משה למימר, זאגט דער פסוק דבר אל בני ישראל, רעד צו די אידישע קינדער. שטעלט זיך דער אור החיים הקדוש, מען האט דאך יעצט שוין געזאגט לאמור, פארוואס דארף שטיין נאכאמאל דבר אל בני ישראל, ווען ער זאגט אז די קשיא איז שווער אין כל התורה כולה, שטייט אסאך מאל לאמור און נאכדעם דבר, זאגט ער די ענטפער איז, ווייל די גמרא זאגט אין מסכת יומא, אז פון לאמור לערנט מען ארויס, אז ווילאנג א מענטש זאגט נישט פארן חבר, די שמועס וואס כ'האב יעצט מיט דיר געהאט מעגסטו איבערגעבן ווייטער, זאל ער עס האלטן ביי זיך. נאר ווען מען זאגט לאמור ער קען עס געבן ווייטער דעמאלטס קען מען עס פארציילן ווייטער. איז פון לאמור אליין וואלט איך נאכנישט פארשטאנען אז עס איז דא א חיוב איבערצוגעבן ווייטער. עס קען זיין אז דאס איז א רשות, דער אייבערשטער זאגט אים דו מעגסט פארציילן פאר די אידן. אבער דבר אל בני ישראל דאס מיינט א באזונדערע ציווי אז עס איז א חיוב, נישט נאר א רשות, נאר ער האט א חוב צו גיין זאגן פאר די אידן. ויקחו לי תרומה, די אידן זאלן נעמען צו מיר אן אפשיידונג, שטעלן זיך שוין אלע מפרשים, עס וואלט געדארפט שטיין ויתנו לי תרומה. דער ספורנו ענטפערט א תירוץ, אז משה רבינו זאל זאגן פאר די אידן, ס'וועלן זיין גבאים וואס וועלן ארומגיין און צאמנעמען פאר מיינעטוועגן א תרומה, זיי וועלן נעמען פאר מיינעטוועגן אן אפשיידונג, דאס הייסט אז מען רעדט נישט יעצט אז די אידן זאלן געבן, ער זאגט פאר די אידן מען זאל אויפנעמען שיין די נשיאים וואס זיי וועלן ארומגיין אפנעמען די נדבת המשכן. און ער זאגט טאקע אז די אידן האבן אבער נישט אויסגעווארט אויף דעם, זיי זענען אליין געקומען און געברענגט די אלע זאכן וואס מען האט געדארפט האבן, אויף אזוי ווייט אז די נשיאים וואס זיי וואלטן געדארפט ארומגיין צאמנעמען, האבן נישט געהאט מער וואס צו ברענגען אפילו פון זיך אליין, אויסער די שטיינער און די אויל, וואס דאס האבן די אידן נישט אליין געברענגט. נאך א פשט איז דא אין די מפרשים, אז אזוי ווי ביי א אדם חשוב, ווען דער אדם חשוב נעמט פון מיר אן א מתנה, ווערט עס גערעכנט כאילו ער האט מיר עפעס געגעבן, אזוי איז די הלכה לגבי קידושין, ממילא די זעלבע זאך דא, ווען אידן האבן געגעבן פארן משכן, פאסט זיך זייער גוט די לשון ויקחו, ווייל דאס ווערט גערעכנט כאילו זיי האבן זיך אליין גענומען עפעס, ווייל דער אדם חשוב, כביכול דער אייבערשטער האט אנגענומען פון זיי די זאך. זאגט דער פסוק מאת כל איש אשר ידבנו לבו, פון יעדן מענטש וואס זיין הארץ באוויליגט אים, תקחו את תרומתי, זאלט איר נעמען מיין אפשיידונג, דאס איז שוין א ציווי פאר די נשיאים וואס זיי וועלן ארום גיין צאמנעמען לויטן ספורנו, אז זיי זאלן נעמען פון יעדן איינעם, תקחו זאגן טאקע די מפרשים א לשון רבים, מען קען נישט גיין פאר'משכנ'ען מענטשן אויף נדבות, נאר פער צוויי, אז ס'גייען ארום צוויי גבאים, פאר דעם שטייט תקחו א לשון רבים. זאגט רשי ויקחו לי תרומה, לי לשמי. פאר מיינעטוועגן, דאס הייסט, נישט ווייל דער אייבערשטער דארף עס האבן, נאר לשם שמים, וויבאלד דער אייבערשטער האט געהייסן אז מען זאל געבן נדבות פאר'ן משכן, פאר דעם זאל מען עס געבן. זאגט דער מעגלי צדק, געווענליך צדקה, שטייט אז אפילו ווען מען געבט עס נישט לשמה, האט מען אויך יוצא געווען די מצוה פון צדקה, ווייל דער ארעמאן האט פארט אן הנאה דערפון. אבער דא וואס מען געבט עס פארן אייבערשטן, דער אייבערשטער פאר זיך, ער דארף עס נישט, לי הכסף לי הזהב, איז דאך די גאנצע צוועק פון דעם נאר אז די אידן זאלן ארויסווייזן א נדבת לב, אז די אידן זאלן מקיים זיין דעם שם שמים וואס דער אייבערשטער האט געוואלט דא, ממילא דא מוז עס יא זיין לשמה, ווייל אנדערש האט מען גארנישט אויפגעטון מיט די גאנצע נדבה.

אחת איינס איז געוועזן תרומת בקע לגולגולת, יעדער האט געגעבן א האלבן שקל פער קאפ, שנעשו מהם האדנים, פון דעם האט מען געמאכט די שוועלן פון די משכן, כמו שמפורש באלה פקודי. ואחת די צווייטע איז געוועזן, תרומת המזבח, פאר די קרבנות, דאס איז אויך געווען בקע לגולגולת, יעדער קאפ האט געגעבן א האלבע שקל, און דאס איז געגאנגען לקופות, פאר די פושקעס וואס איז געווען, לקנות מהן קרבנות ציבור, פון דעם האט מען געקויפט קרבנות ציבור. ואחת און די דריטע איז געוועזן תרומת המשכן וואס דאס איז שוין געווען נדבת כל אחד ואחד וואס יעדער איינער האט געברענגט לויט וויפיל ער האט געוואלט. זאגט רש י י ג דברים האמורים בענין, די דרײַצן זאכן וואס ווערן דא אויסגערעכנט אין די קומענדיגע פסוקים, כולם הוצרכו אלע האבן אויסגעפעלט למלאכת המשכן אדער פאר די ארבעט פון די משכן, או לבגדי כהונה אדער פאר די בגדים פון די כהנים, כשתדקדק בהם, אז דו וועסט גוט אריינקוקן אין די זאכן. שטעלן זיך פון די מפרשים וואס הייסט י ג, אז מען קוקט אריין און מען רעכנט אויס וועט מען זען אז ס'איז דא פופצן זאכן, די מזרחי זאגט אז תכלת וארגמן ותולעת שני, וויבאלד דאס איז אלעס וואל, הגם ס'איז אנדערע קאלירן רעכנט זיך עס פאר איינס, און די גור אריה און די חזקוני ענטפערן אז די אבני שוהם און די אבני מלואים דאס רעכנט מען נישט ווייל דאס האבן נישט די אידן געברענגט, רש י רעדט דא נאר פון נדבת כל אחד ואחד דאס האבן די נשיאים געברענגט. די תרגום, מליל עם בני ישראל, ויפרשון קדמי אפרשותא מן כל גבר דיתרעי לביה תסבון ית אפרשותי. זאגט דער פסוק, וזאת התרומה און דאס איז דאס אפשיידונג אשר תקחו וואס איר זאלט נעמען מאתם פון זיי, איז זהב גאלד וכסף און זילבער ונחושת און קופער. פארוואס הייבט ער אן מיט גאלד זאגן די מפרשים, ווייל די עגל האט מען דאך געמאכט מיט גאלד, ממילא דאס איז דאך געווען געווארן דער משכן האט דאך געוויזן אז מ'האט מכפר געווען אויפ'ן עוון העגל, איז די ערשטע זאך רעכנט ער אויס גאלד, אדער פשוט ווייל ער הייבט אן פון די טייערסטע זאכן, זהב כסף ונחושת, און ער גייט צו נאך ביליגערע זאכן, הגם ער ענדיגט אויך מיט גאר טייערע זאכן, אבני שוהם אבני מילואים, אבער דארט האט עס אנדערע צוועקן פארוואס ער האט עס אויסגערעכנט צום סוף, אדער ווייל די נשיאים האבן עס געברענגט, אדער, ווי מ'וועט ארויסרעדן מארגן אם ירצה השם פון די מפרשים נאך טעמים דערויף. זאגט רש"י זהב וכסף ונחושת, כולם באו בנדבה, די אלע זאכן זענען געקומען מיט א נדבה, איש איש מה שנדבו לבו, יעדער איינער לויט וויפיל זיין הארץ האט באגערט, ס'איז נישט געווען קיין באשטימטע פרייז, חוץ מן הכסף שבא בשווה, זילבער האט יא געהאט א באשטימטע פרייז וואס מען האט געמוזט ברענגען, מחצית השקל לכל אחד, ולא מצינו בכל מלאכת המשכן שהוצרך שם כסף יותר, ס'האט נישט אויסגעפעלט אין די גאנצע ארבעט פון די משכן מער זילבער ווי די האלבע שקלים וואס מ'האט געברענגט, שנאמר וכסף פקודי העדה בקע לגולגולת שטייט דארט פונקטליך וואס מ'האט געמאכט און ס'האט נישט אויסגעפעלט מער. ושאר הכסף הבא שם בנדבה, טאמער ס'איז יא געקומען נאך זילבער, מענטשן האבן דווקא געוואלט מנדב זיין זילבער, עשאוהו לכלי שרת, האט מען געמאכט דערפון כלי שרת, אבער פאר די עצם משכן איז גענוג געווען די מחצית השקל וואס יעדער האט געגעבן. זאגט דער תרגום ודא אפרשותא דתסבון מנהון דהבא וכספא ונחשא דער דעת זקנים זאגט אז דאס איז א רמז אויף די דריי סארטן צדקות וואס א מענטש קען געבן די צדקה וואס א מענטש געבט ווילאנג ער איז געזונט דאס איז צוגעגליכן צו גאלד ס'איז זייער חשוב א מענטש וואס איז שוין קראנק געווארן און ער וויל זיך אויסלייזן מיט די צדקה, דאס ווערט צוגעגליכן צו זילבער, ס'איז נאך אלץ חשוב, ס'איז אביסל אבער א שוואכערע מדריגה ווי גאלד, צו נחושת ווערט צוגעגליכן די געלט וואס א מענטש לאזט איבער אין זיין צוואה אז מען זאל געבן לאחר פטירתו, דאס איז שוין די שוואכסטע מדריגה פון צדקה. זאגט דער פסוק ותכלת, און בלוי וואל וארגמן און פערפל וואל, ותולעת שני, וואל וואס איז געפארבט אויף רויט, ושש, ליינען, ועזים און האר פון ציגן. ס'איז דא וואס האבן געוואלט לערנען אז תולעת שני מיינט זייד, והא ראיה ס'שטייט דא עפעס מיט א ווערעמל תולעת, אבער דער רבינו בחיי זאגט אז זאכן פון א דבר היוצא מן הטמא וואלט מען נישט אנגענומען אין משכן, נאר תולעת שני מיינט אז מ'האט עס געפארבט די וואל מיט א מין רויטע קאליר וואס איז געקומען פון אזא מין קערנדל וואס אין יעדן קערנדל געפינט זיך אזא ווערעמל, פאר דעם רופט זיך עס אן תולעת, אבער ס'מיינט אלעס וואל וואס איז געווען געפארבט רויט. זאגט רשי תכלת מיינט צמר וואל צבוע געפארבט בדם חלזון מיט די בלוט פון דעם חלזון וצבעו ירוק די קאליר דערפון איז בלוי וארגמן צמר צבוע ממין צבע ששמו ארגמן א וואל וואס איז געפארבט מיט די פארב וואס רופט זיך ארגמן דאס טייטשט מען פערפל וואל ושש הוא פשתן דאס איז לען ועזים זאגט רשי איז נוצה של עזים כך תרגם אונקלוס ומעזי הבא מן העזים ולא עזים עצמן מיינט נישט אז מ'האט געברענגט ציגן אליין שתרגום של עזים וואלט געדארפט זיין עזיא און דאס וואס שטייט ומעזי מיינט אז מען האט געברענגט א זאך וואס מען האט געמאכט פון ציגן איז דא א תוספות אין מסכת שבת וואס ער זאגט אז עס איז דא שער של עזים און עס איז דא נוצה של עזים שער איז די דיקע האר וואס פון דעם מאכט מען זעק דא רעדט מען פון די נוצה של עזים דאס זענען אזעלכע דינערע האר וואס פון דעם האט מען געמאכט שיינע בגדים

זאגט רשי, מאדמים, צבועות היו אדום לאחר עיבודן, נאכדעם וואס מען האט עס אויסגעארבעט האט מען עס געפארבט אויף רויט, ס'מיינט נישט אז ס'איז געווען רויטע הויט, ווייל דעמאלטס וואלט געדארפט שטיין אדומים, מאדמים מיינט אז מען האט עס רויט געמאכט שפעטער. תחשים זאגט רשי דאס איז געווען א מין חיה, ולא היתה אלא לשעה ס'איז נאר געווען צו יענע צייט, ס'איז אבער אויכעט געווען א טהור'ע חיה שטייט דארטן אין די גמרא, ווייל מען וואלט טאקע נישט גענומען פון קיין טמא'נע זאכן פארן משכן. והרבה גוונים היו לה, עס האט געהאט אסאך פארבן, לכך מתרגם ססגונא, טייטשט רשי, דער תרגום ססגונא מיינט, ששש ומתפאר בגוונין שלו, ער פריידט זיך און ער בארימט זיך מיט זיינע פארבן. אין מדרש תנחומא שטייט אז ס'האט געהאט זעקס פארבן, און דער רדק זאגט אז דערפאר הייסט עס לויט'ן תרגום ססגונא, ווייל דאס איז שש גוונא, זעקס פארבן האט עס געהאט. זאגט רשי ועצי שיטים, ומאין היו להם במדבר, פון וואו האבן זיי אין מדבר געהאט עצי שיטים? פירש רב תנחומא, יעקב אבינו צפה ברוח הקודש שעתידין ישראל לבנות משכן במדבר. יעקב אבינו האט שוין געזען פון פאראויס אז די אידן וועלן דארפן בויען א משכן אין די מדבר והביא ארזים למצרים ונטעם ער האט עס געברענגט קיין מצרים און דארט איינגעפלאנצט וציוה לבניו ליטלם עמהם כשיצאו ממצרים ער האט זיי באפוילן ווען מען וועט ארויסגיין פון מצרים זאל מען מיטנעמען די טענען ביימער אנדערע ראשונים לערנען אז ס'איז יא געווען אין מדבר א פלאץ וואס האט געהייסן שיטים, מען טרעפט טאקע אין די פסוקים וישב ישראל בשיטים, ס'איז יא געווען א פלאץ וואו ס'איז געוואקסן די ביימער, און די ראשונים ברענגען ארויס אז דאס איז געווען גאר א לייכטע מין האלץ, ווייל די אלע ברעטער וואס מען האט געהאט, אַכט און פֿערציק ברעטער וואס יעדע איינס איז געוועזן צען אמות הויעך, אנדערהאלבן אמה די ברייט, און א אמה די טיף, האט מען נישט געדארפט צו שלעפן די אלע זאכן מיט די שוועלן און מיט די אלע אנדערע צוגעהערן דערפון, מער ווי פיר וועגענער וואס מען האט געגעבן פאר די בני מררי ווי זיי האבן דאס געשלעפט, דאס איז א סימן אז עס איז זייער א לייכטע מין האלץ. זאגט די תרגום ומשכי דדכרי מסמקי ומשכי ססגונא ואעי שיטין, זאגט דער פסוק שמן למאור, מ'האט אויכעט געברענגט אויל צו באלייכטן, און מ'האט געברענגט בשמים לשמן המשחה, פאר די זאלב אויל ולקטורת הסמים, און פאר די דעמפינג פון די געווירצן. פארוואס רעכנט ער דא אויס שמן למאור, לכאורה מ'רעכנט דא נאר זאכן וואס מ'דארף האבן פאר די בנין המשכן, נישט פאר זאכן וואס מ'דארף האבן צו אנצינדן די לעכט אדער זעסט דאך אז מען האט נישט אויסגערעכנט די לחם הפנים מען האט נישט גערעדט דא פון ברענגען מעל אדער ווייץ פאר אריינצולייגן די לחם הפנים אויפן שולחן, זאגן די מפרשים אז יא, שמן למאור איז יא א חלק פון די בנין המשכן, ווייל ס'פאסט זיך אזוי אז אז מען וויל אז דער קעניג זאל אריינקומען אינעם פאלאץ דארף מען עס געהעריג אהערשטעלן און אפילו אנצינדן א ליכטיגקייט אין דעם, הגם דער אייבערשטער דארף נישט די ליכטיגקייט, אבער אזוי פאסט עס אז מען זאל אנצינדן לעכט אז ס'זאל זיין אלעס אהערגעשטעלט און גרייט פארן קעניג אריינצוגיין אין זיין שטוב, און די זעלבע זאך די זאלבויל, איז דאך אויכעט א זאך וואס פאר דעם קומט נישט ארויף די קדושה אויפן משכן, ממילא האט מען געדארפט עס זאלבן, און די קטורת הסמים האט געדארפט אנדעמפן דעם שטוב, ס'זאל האבן א גוטע ריח, ס'זאל זיין א כבוד פארן מלך הכבוד. זאגט רשי שמן למאור, דאס איז שמן זית זך, לויטער אויל להעלות נר תמיד, בשמים לשמן המשחה, שנעשה דאס איז געמאכט געווארן למשוח צו זאלבן כלי המשכן, די כלים פון די משכן, והמשכן און די משכן אליין לקדשו אים צו הייליגן, והוצרכו לו בשמים, ס'האט אויסגעפעלט בשמים פאר די שמן המשחה, כמו שמפורש בכי תשא,

והשם נתן חכמה לשלמה, וואס דארטן רעדט מען פונעם בויען פונעם בית המקדש, וואס דאס איז מעין פון די בניית המשכן וואס ווערט אויסגעשמועסט אין די פרשה. זאגט דער פסוק והשם נתן חכמה לשלמה, דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן א קלוגשאפט פאר שלמה המלך כאשר דיבר לו, אזוי ווי ער האט גערעדט צו אים, און ער הייבט אן מיט דעם פסוק ווי מען רעדט פון בויען די בית המקדש, ווייל ער האט עס געבויט מיט א געוואלדיגע חכמה, א צווייטער מענטש וואלט נישט געקענט אהערשטעלן אזא בנין, נאר איינער וואס איז באשאנקן געווארן מיט חכמה עליונה אזוי ווי שלמה המלך. און די חכמה איז אויכעט געווען א זאך וואס האט צוגעברענגט אז ויהי שלום, ס'איז געווען א פרידן בין חירם, צווישן חירם די קעניג פון צור, ובין שלמה, און צווישן שלמה המלך, ויכרתו ברית שניהם, זיי האבן ביידע געמאכט א בונד פון פריינטשאפט, חירם האט צוגעשטעלט גאר אסאך מאטריאל, העלצער, פאר די בית המקדש, הגם אנדערע קעניגן זענען אויכעט געווען בשלום מיט שלמה המלך אבער חירם איז געווען גאר נאנט מיט אים און האט אים צוגעשטעלט אסאך הילף צו בויען דעם בית המקדש און אלעס טאקע נאר צוליב דעם וואס ער האט איינגעזען זיין גרויס חכמה. זאגט דער תרגום, והשם יהב חכמתא לשלמה כמא דמליל ליה והוה שלמא בין חירם ובין שלמה וגזרו קיים תרויהון. זאגט דער פסוק, ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, דער קעניג שלמה האט אויפגעברענגט א שטייער פון אלע אידן, ויהי המס שלושים אלף איש, דער שטייער איז באשטאנען פון דרייסיג טויזנט מאן. אזוי פארשטייט מען פשטות פונעם פסוק אז ער האט גענומען דרייסיג טויזנט מענטשן אויסגעקליבן פון כלל ישראל, רשי לערנט אז די שטייער איז געווען א געהאלט פאר דרייסיג טויזנט מענטשן וואס די דרייסיג טויזנט האט מען געשיקט צו שניידן די העלצער, אבער די רדק זאגט אז ס'שטימט עפעס נישט אזוי, ווייל מען זעט שפעטער אז מען האט נישט געארבעט צו שווער מיט אידישע קינדער. מען האט נאר גענומען אזעלכע גרים פון די גבעונים וואס מיט זיי האט מען געטון די עיקר שווערע ארבעט, ווי ס'שטייט שפעטער אין די פסוקים, מען האט געהאט הונדערט פופציג טויזנט גרים וואס זיי האבן אויסגעהאקט די שטיינער און געשלעפט די שטיינער, און ווער זענען געווען די דרייסיג טויזנט מענער, ס'שטייט נישט בכלל אז מען זאל האבן גענומען נאך גבעונים צו שניידן די העלצער, וועט מען דאך זאגן אז די דרייסיג טויזנט מענטשן זענען יא געווען פון די בני ישראל. איז ער מסביר אז הגם מיט די בני ישראל האט מען נישט צו שווער געארבעט, איז וועט מען זאגן טאקע אז די שניידן די העלצער וואס מען רעדט דא איז געווען אביסל א לייכטערע ארבעט ווי גיין שניידן די אויסהאקן די שטיינער פון די בערג און שלעפן די שטיינער, און מען האט טאקע געגעבן אויך יעדן איינעם צייט זיך אפצורוען ווי די פסוק זאגט ווייטער מען איז נאר געווען איין חודש אין לבנון און געשניטן די העלצער, און צוויי חדשים איז מען געווען אין שטוב און אזוי ווייטער משך פונעם יאר, ממילא דאס איז יא געווען א שטייער פון דרייסיג טויזנט אידישע מענער, נאר מען האט נישט צו שווער געארבעט מיט זיי. זאגט די תרגום, ומני מלכא שלמה מסקי מסין מכל ישראל והוה מסקי מסין תלתין אלפין גברא. זאגט דער פסוק וישלחם לבנונה, ער האט זיי געשיקט צום וואלד לבנון וואס דארט איז געוואקסן גאר גוטע ביימער, עשרת אלפים בחודש, צען טויזנט מענטשן זענען געגאנגען יעדע חודש, חליפות, מען האט זיך אויפגעטוישט, וויאזוי האט מען זיך געטוישט איז ער מסביר, חודש יהיו בלבנון, איין חודש זענען זיי געווען די צען טויזנט אין דעם וואלד לבנון, און שניים חדשים בביתו, און צוויי חדשים זענען זיי נאכדעם געווען אין שטוב, אזוי האט מען זיך איינגעטיילט במשך די דרייסיג טויזנט, למשל די ערשטע צען טויזנט זענען געגאנגען תשרי, און נאכדעם חשוון כסלו זענען זיי געווען אין שטוב, און טבת זענען זיי צוריק געגאנגען נאכאמאל. די אנדערע צען טויזנט זענען תשרי און כסלו געווען אין שטוב, און חשוון זענען זיי געגאנגען קיין לבנון, און די לעצטע צען טויזנט זענען תשרי און חשוון געווען אין שטוב, און כסלו זענען זיי געגאנגען שניידן די העלצער קיין לבנון. ואדונירם על המס.

זאגט דער פסוק ויהי לשלמה, שלמה המלך האט אויך געהאט שבעים אלף נושא סבל, זיבעציג טויזנט מענטשן וואס האבן געשלעפט די שווערע שטיינער וואס מען האט אויסגעהאקט פון די בערג, ושמונים אלף חוצב בהר, און אכציג טויזנט וואס האבן אויסגעהאקט די שטיינער פון די בערג, מען האט געדארפט האבן מער האקערס, ווייל דאס איז געווען גאר א שווערע ארבעט, סאך שווערער ווי צו שלעפן, און מען האט געדארפט אויך אויסצורעכענען יעדע שטיין זאל זיין פונקטליך עס האט געהאט א פונקטליכע מאס, אכט אמות אדער צען אמות, ממילא האט ער געהאט אכציג טויזנט האקערס און זיבעציג טויזנט וואס האבן געשלעפט. ווער זענען געווען די אלע מענטשן? דאס איז געוועזן פון די גבעונים, און זיי זענען געוועזן גרים גרורים, ווייל די גמרא זאגט מען טאר נישט אננעמען קיין גרים אין די צייט וואס ס'גייט גאר גוט פאר אידישע קינדער, ממילא דעמאלטס ווען שלמה המלך איז געווען דער קעניג האט מען נישט אנגענומען קיין פרישע גרים, אבער זיי האבן זייער שטארק געוואלט זיך מדבק זיין מיט כלל ישראל, האבן זיי זיך אליין מגייר געווען, זיי האבן גענומען א בית דין של הדיוטות און זיי האבן זיך אליין מגייר געווען, און מען האט זיי נישט אפגעשטופט, אבער מען האט זיי נישט צו שטארק מקרב געווען, מען האט זיי געשטעלט פאר חוטבי עצים ושואבי מים, ממילא האט מען זיי גענומען דא ארויסצוהעלפן מיט די בנין המשכן, המקדש. זאגט די תרגום והוה לשלמה שבעין אלפין דנטלין בכתפא ותמנן אלפין דפסלין בטורא. זאגט דער פסוק לבד די הונדערט פופציג טויזנט די זיבעציג מיט די אכציג איז געוועזן אויסער משרי הנצבים לשלמה אשר על המלאכה איבער די הונדערט פופציג טויזנט זענען געווען אנדערע הערן געשטעלט שלושת אלפים ושלוש מאות אזעלכע מענעדזשערס וואס זיי זענען געווען די אויפזעער אויף די הונדערט פופציג טויזנט איז געוועזן דריי טויזנט און דריי הונדערט רשי מאכט דעם חשבון ס'קומט אויס בערך פינף און פערציג מענטשן האבן געהאט איין אויפזעער הרודים בעם העושים במלאכה וואס זיי האבן געציכטעט דעם פאלק וואס זיי האבן געטון די ארבעט זיי האבן געדארפט זען אז די ארבעט זאל געטון ווערן בשלימות אין דברי הימים שטייט אז די אויפזעערס זענען געווען דריי טויזנט און זעקס הונדערט און די מפרשים זענען פארנומען צו ערקלערן ווער זענען געווען די אנדערע דריי הונדערט דא וואס זאגן אז די איבעריגע דריי הונדערט וואס שטייט אין דברי הימים זיי זענען געווען די אויפזעערס אויף די דריי טויזנט און דריי הונדערט אויפזעערס דאס איז טאקע דער פשט שרי הנצבים, אז זיי זענען געווען שרים פאר די נצבים, עס איז געווען דרײַ הונדערט הויפט אויפזעערס וואס זיי האבן געהייסן נצבים, און די דרײַ טויזנט דרײַ הונדערט וואס זענען געווען אונטער זיי האבן געהייסן שרי הנצבים, זיי זענען געווען הערן וואס זענען געווען געשטעלט, אזעלכע נוגסים, אונטער די נצבים, צו שמייסן ווער עס האט נישט געפאלגט און ווער עס האט נישט געהעריג געטון זיין ארבעט.

שווערע שטיינער, אויסער דעם וואס די שטיינער זענען געווען גרויס האט עס אויך געהאט א שווערע געוויכט, לייסד הבית, צו מאכן א פאדאמענט פאר דעם בית המקדש, ווי שווערער די שטיין איז אלץ א בעסערע פאדאמענט איז עס, אבני גזית, אויסגעהאקטע אויסגעשניצטע שטיינער, שטעלט זיך רש"י עס שטייט שפעטער אין די פסוקים אז מען האט נישט געהערט קיין קול פון קיין אייזן, עס האט געמוזט ווערן געמאכט די שטיינער אויסגעהאקט אן קיין שום האק אדער האמער אדער זעג, נו וויאזוי האט מען געמעגט, וויאזוי האט מען געקענט דאס מאכן אויסגעשניצטע שטיינער, זאגט רש"י אז אין בית המקדש טאקע האט מען נישט געטארט אויפהייבן קיין אייזן אויף די שטיינער, אבער אינדרויסן פאר מען האט עס אריינגעברענגט האט מען יא געמעגט, ממילא דארט אויף די בערג ווי מען האט עס אויסגעשניצט האט מען אויסגעשטעלט די שטיינער זאלן זיין אויף די פונקטליכע מאס און שיין גלאט, און שפעטער האט מען שוין גארנישט געדארפט צוענדיגן. און דאס איז איין שיטה אין די גמרא אין מסכת סוטה, ס'דא נאך א וועג אין די גמרא אז מיטן שמיר שטיין האט מען דאס אויסגעשניטן, ממילא האט מען טאקע נישט געדארפט אויפהייבן קיין אייזן אויף די שטיינער. ס'דא נאך א פשט אין דעם פסוק אז אבנים גדולות אבנים יקרות דאס איז געווען לייסד הבית פאר די פאדאמענט דארף מען האבן ריזיגע שטיינער און אויסער דעם האט ער געמאכט אבני גזית שיינע אויסגעשניצטע אבער קלענערע שטיינער וואס דאס האט מען געלייגט די שורות העכער דעם וואס דאס זענען געווען אנזעבאר און דאס האט געדארפט זיין שיין הערליך אויסגעשניצט. די מצודה זאגט אז אפילו די שטיינער פון דעם פודאמענט האט מען געמאכט שיין אויסגעשניצט, הגם ס'איז געווען איבערגעדעקט מיט ערד, קיינער האט עס נישט געזען, אבער שלמה המלך האט געוואלט פארן כבוד פון בית המקדש מאכן הערליכע אויסגעשניצטע שטיינער אפילו אונטערערדיש ווי מ'זעט נישט. זאגט די תרגום, ופקיד מלכא ועקרו אבנין רברבין אבנין יקרן לשכללא ביתא אבנין פסילן. זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל טז, איש חמס, א מענטש וואס רויבט, יפתה רעהו ער רעדט צו זיין חבר זאל אויך זיין א רויבער אזוי ווי אים, והוליכו בדרך לא טוב, און ער פירט אים אריין אויף א וועג וואס איז נישט גוט, זאגט רבינו יונה דער פסוק קומט אונז לערנען אז מען זאל זיך נישט דרייען מיט קיין רויבערס, מען זאל נישט זיין גוט מיט זיי, און מען זאל נישט זאגן איך גיי מיך נישט אפלערנען פון אים, ווייל די סדר איז אז זיי רעדן צו זיי ווילן האבן קאמפאניע, זיי ווילן האבן נאך חברים וואס זאלן זיין אין דעם שלעכטן געשעפט, ממילא וועסטו זיך נישט קענען צוריקהאלטן און דו וועסט אנהייבן רויבן צוזאמען מיט אים. אין גר"א איז משמע די פשט איז אז דער רויבער רעדט איבער זיין חבר ער זאל קומען מיט אים אויף עפעס א שלעכטן וועג, און דארטן פאלט ער אים איבער און ער נעמט אוועק זיין געלט. זאגט די תרגום, גברא חטופא משרגג חבריה, מוביל ליה באורחא דלא שפירא. זאגט דער פסוק, עוצה עיניו, רש"י טייטשט ער ווינקט מיט די אויג, אנדערע טייטשן, ער פארמאכט זיך דעם אויג, לחשוב תהפיכות, צו טראכטן פארדרייטע זאכן, ווען א מענטש וויל קלאר איבערטראכטן עפעס, מאכט ער זיך צו די אויגן, ער זאל נישט געשטערט ווערן פון די זאכן וואס שטייען אין פארנט פון די אויג, און מען רעדט דא פון א מענטש וואס ער וויל טראכטן שלעכטע פלענער אויף א חבר, איז ווילאנג ער טראכט נאר, איז נאכנישט אזוי שלעכט, קיינער האט נאכנישט קיין שאדן פון זיינע שלעכטע מחשבות. קורץ שפתיו, ווען ער הייבט שוין אן ארויסצוזאגן די זאכן ער פארשניידט עס מיט די ליפן, ער זאגט עס ארויס אין ווערטער כלה רעה, דעמאלטס ענדיגט זיך די שלעכטס, דעמאלטס קען שוין ארויסקומען א שלעכט פאר דעם חבר, ווען ער הייבט אן צו זאגן די שלעכטע זאכן, די שלעכטע פלענער, און אנדערע הייבן עס אן אויסצופירן אויף דעם חבר. רש"י זאגט כלה רעה, ווען מען הייבט אן זאגן שלעכטע זאכן, טוט ער אראפברענגען א שלעכטס פונעם אייבערשטן אויף די וועלט. זאגט די תרגום רמז בעינוי וחשיב הפיכתא, גזים בספוותיה וגמר בישתא. זאגט דער פסוק עטרת תפארת שיבה, די עלטערע יארן זענען א קרוין פון שיינקייט, יעדער איינער האט דרך ארץ פאר אן עלטערן מענטש, מען ווייסט ער איז א באזעצענער מענטש, ער האט אסאך ערפארונג, ער האט אסאך דורכגעגאנגען אין זיין לעבן, מען קען אים אנפרעגן עצות, זאגט דער רבינו יונה, דער פסוק קומט אנרייצן דעם מענטש ער זאל וועלן האבן אריכות ימים, און נאכדעם זאגט ער אים, דו ווילסט זוכה זיין צו דעם, בדרך צדקה תמצא, אז דו וועסט דיך פירן מיט צדקה, סיי דו וועסט געבן צדקה, סיי דו וועסט דיך פירן בצדק ובמשפט ובחסד, אין אזא פאל וועסטו קענען האבן די עטרת תפארת פון שיבה. נאך א פשט, א מענטש וואס ער פירט זיך בדרך צדקה דעמאלטס איז זיין עלטער טאקע אן עטרת תפארת, אבער א מענטש וואס ווי לענגער ער לעבט אלץ מער רשעות טוט ער חלילה, איז זיין שיבה גארנישט קיין עטרת תפארת. דער תרגום, כלילא דשבהורא סיבותא, באורחא דצדקתא משתכחא. זאגט דער פסוק טוב ארך אפיים מגיבור, א מענטש וואס ער האלט זיך איין דעם צארן איז אסאך בעסער ווי א גיבור, וואס איז א גיבור? ער איז שטארקער ווי דעם חבר, ער קען בייקומען דעם חבר, אבער דער ארך אפיים קען זיך אליין בייקומען, דאס איז אסאך א גרעסערע גבורה, ומושל ברוחו, דער וואס טוט געוועלטיגן אויף זיין גייסט, ער קען זיך איינהאלטן אויף תאוות, מלוכד עיר, דער איז נאך סאך בעסער ווי איינער וואס ער נעמט איין א גאנצע שטאט, ווען איינער נעמט איין א שטאט, אליין קען ער עס נישט טון, ער דארף האבן הילף פון אסאך סאלדאטן, פון א גאנצע מיליטער, אבער דער מושל ברוחו קען זיך אליין געוועלטיגן אויף זיין יצר המתאווה. נאך א פשט איז דא אין דעם פסוק, ווען איינער איז א גיבור, ווי קומט זיין גבורה? דער אייבערשטער האט אים עס געשאנקען. ווען איינער נעמט איין א שטאט, קומט עס דורך זיין חכמה, דורך זיין גוטע סטראטעגיע, אלעס וואס קומט פונעם אייבערשטן. אבער התגברות אויפן יצר הרע, התגברות אויפן מידת הכעס, דאס קומט פון די אייגענע בחירה פון א מענטש. צדיק ורשע לא קאמר. דער מענטש אליין האט דאס געטון, ממילא סאך א גרעסערע בארימונג פארן מענטש ווען ער האט עפעס אליין געטון, ווי ווען ער פירט עפעס אויס מיט כוחות וואס מען האט אים געגעבן פון אויבן. זאגט דער תרגום, טב נגיד אפי רוחא מן גיברא ודמכבש נפשיה טב מן הוא דאחיד מדינתא. זאגט דער פסוק בחיק יוטל את הגורל, אינעם שויס לייגט מען אריין די גורל, מען לייגט אריין אזעלכע קלעצער ווי מען האט אויפגעשריבן דארטן די נעמען פון די מענטשן אדער די נחלות וואס מען דארף האבן, ומהשם כל משפטו, די דין פונעם גורל קומט אבער גלייך פונעם אייבערשטן, דער פסוק וויל זאגן, א מענטש זאל זיך נישט ערגערן אז ס'קומט ארויס די גורל נישט ווי ער האט געוואלט, ער זאל וויסן אזוי איז אפגעשריבן פון אויבן, מען זאל זיך נישט איינרעדן אז א גורל איז א פארצופאלדיגע זאך, ווייל בחיק יוטל את הגורל, פון ווען מען האט אריינגעלייגט די צעטעלעך אדער די קלעצעלעך אינעם שויס, איז שוין געווען אפגעשריבן פונעם אייבערשטן וויאזוי ס'זאל ארויסקומען, גארנישט איז נישט קיין מקרה, ווי דער רלב"ג צייכנט אן, מען קען זען אז די וואס געווינען גורלות, די וואס באקומען דעם גרעסערן, דעם בעסערן חלק פון א גורל, זענען געווענליך מוצלח'דיגע מענטשן, זעט מען דאך אז ס'איז נישט א צופאל, ווען ס'וואלט געווען א צופאל, וואלט דער שלימזל געקענט פונקט אזוי באקומען א גוטן חלק, נאר וואס דען, א א מוצלח'דיגער מענטש, ער וועט באקומען א גוטן חלק אין דעם גורל, זעט מען אז דער גורל איז א ענין פון א רוח הקודש, און ס'קומט גלייך פונעם אייבערשטן. זאגט דער תרגום, בעובא דעיצתא, נפלא פיצתא, ומן אלקא, נפק דיניה. הייבט זיך אן משלי, קאפיטל י"ז, טוב פת חרבה, ס'איז בעסער צו עסן פת, וואס דאס איז נישט קיין גאנצע לחם, ס'איז א שטיקל פון א ברויט, און חרבה, מען עסט עס טרוקענערהייט אן קיין צושפייז, ושלוה בה, אבער ס'איז דא רואיגקייט, מען עסט עס מיט א מנוחה, מבית מלא זבחי ריב, ווי איידער א שטוב וואס איז פול מיט קרבנות, מען האט געשאכטן גרויסע אקסן, אבער מען עסט דארטן מיט א קריגעריי. וואס איז די נמשל אויף דעם? זאגן די מפרשים אז מען זאל נישט לערנען אסאך און נישט איבערחזר'ן, דעמאלטס איז עס געגליכן צו א שטוב וואס איז אנגעפילט מיט קרבנות, און אויך זאל מען נישט לערנען לקנטר, וואס דעמאלטס איז עס אנגעפילט מיט קריגעריי. עס איז בעסער אז מען זאל לערנען ווייניג און חזר'ן, לערנען מיט א רואיגקייט נישט זיך צו קריגן, און לערנען לשמה, דעמאלטס האט מען סאך מער אויפגעטון ווי איינער זאל לערנען אסאך לקנטר. זאגט די תרגום טבא היא לחמא שריבתא ושלותא בה מן ביתא דמלי דבחי דדינא, ווי דער מלבים איז מסביר אז דער עיקר שלווה איז שלוות הנפש, עס קען אמאל זיין א מענטש ער האט פון אלעם גוטן אבער ער איז נישט צופרידן, אז ער איז נישט צופרידן איז זיין גאנצע פארמעגן גארנישט ווערט, א מענטש קען זיין א צווייטער אן ארימאן, ער האט קוים וואס צו עסן א טרוקן שטיקל ברויט, אבער ער האט א אינערליכע צופרידנקייט, דער איז אסאך מער א גליקליכער מענטש ווי דער עושר וואס ער האט אלעם גוטן און מען קען זיך דאכטן אז ס'גייט אים גוט און ער איז רואיג, אבער ער האט די מערסטע צו טון מיט מענטשן, מרבה נכסים מרבה דאגה, ער לעבט שוין גארנישט קיין רואיג לעבן. זאגט די משנה אין מסכת דמאי פרק ב', ואלו דברים, די זאכן וואס די משנה גייט אויסרעכענען, מתעשרין דמאי בכל מקום. אין ערשטן פרק איז געשטאנען אז פון די שטאט כזיב און ארויסציר וואס דארט האבן די עולי בבל נישט איינגענומען האט עס נישט קיין דין פון ארץ ישראל פירות וואס מען טרעפט דארטן זענען בחזקת אז עס איז דארטן געוואקסן און מען דארף עס נישט מעשר'ן דמאי דאס הייסט ווען מען קויפט עס פון אן עם הארץ דארף מען עס נישט מעשר'ן די משנה דא קומט זאגן אז די פירות וואס די משנה גייט אויסרעכענען זענען אזעלכע חשוב'ע אויסגערופענע פירות וואס זיי וואקסן טאקע נאר אין ארץ ישראל און מען טוט עס פון ארץ ישראל ארויספירן צו אלע ארומיגע געגנטער, ממילא ווען איינער טרעפט אזא מין פירות פון כזיב און ווייטער, און אפילו בכל מקום, דאס קומט מרבה זיין אפילו די שטאט סיר, די לאנד סיריע, דארטן דארף מען עס אויכעט מעשר'ן דמאי ווייל ס'איז א חזקה אז דאס קומט יא פון ארץ ישראל, ס'איז געוואקסן אין ארץ ישראל און מען האט עס ארויסגעפירט צו די ארומיגע לענדער. וועלכע זענען די זאכן? הדבילה, א פייג, וועלכע מין פייג? א פייג וואס איז זייער פעט און זייער זיס, וואס דאס וואקסט טאקע נאר אין ארץ ישראל, והתמרים און טייטלען, נישט סתם טייטלען, נאר גרעסערע טייטלען, וואס וואקסן נאר אין ארץ ישראל, והחרובים און באקסער, לענגערע און שענערע באקסער, זאגט דער רמב"ם, וואס דאס וואקסט נאר אין ארץ ישראל, האורז, דאס איז א געוויסע מין ווייסע רייז וואס וואקסט נאר אין ארץ ישראל, והכמון, דאס טייטשט מען קומל, עפעס א שיינע מסודר'דיגע מין קומל וואס איז נאר געוואקסן אין ארץ ישראל, אז א מענטש וועט טרעפן איינע פון די פינף זאכן פון די שטאט כזיב און ווייטער, וואס דאס הייסט נישט ממש ארץ ישראל, די עולי בבל האבן עס נישט איינגענומען, נאר די עולי מצרים, דארף מען עס דאך מעשר'ן דמאי. זאגט די משנה האורז שבחוץ לארץ, טאמער א מענטש האט אורז, אזעלכע מינע רייז וואס איז געוואקסן אבער אין חוץ לארץ, וואס מען דערקענט עס איז גאר אנדערש ווי די אורז פון ארץ ישראל, איז די הלכה כל המשתמש ממנו פטור, ווען איינער זאל זיך באנוצן מיט די אורז אפילו אין ארץ ישראל, איז ער פטור פון דאס מעשר'ן דמאי, ווייל ס'טוט זיך נישט אויסטוישן און אויסמישן מיט אזעלכע אורז וואס וואקסט אין ארץ ישראל, ס'איז גאר אנדערע סארטן, קיינער מישט נישט אויס צווישן די צוויי. מה שאין כן, פייגן, טייטלען, באקסער, און קימל, אויב ס'איז געוואקסן אין חוץ לארץ, און ער ברענגט עס יעצט אריין אין ארץ ישראל, ס'קען זיך יא אויפטוישן מיט די אזעלכע וואס זענען געוואקסן אין ארץ ישראל, ווייל הגם אין ארץ ישראל וואקסן שענערע גרעסערע און זיסערע און זאפטיגערע, אבער ס'וואקסט אויכעט די געווענליכע, ס'קען אויך וואקסן אין ארץ ישראל אביסל קלענערע טייטלען. ממילא ווען מען ברענגט אריין די קלענערע טייטלען למשל וואס איז געוואקסן פון חוץ לארץ אין ארץ ישראל, וועט זיך עס אויסטוישן מיט די פון ארץ ישראל, און אז איך וועל נישט מעשר'ן קיין דמאי פון די חוץ לארצ'דיגע, וועלן מענטשן זאגן אז דו מעשר'סט נישט פון א זאך וואס איז געוואקסן אין ארץ ישראל, אדער דו אליין וועסט זיך קומען איינרעדן אז מען דארף נישט מעשר'ן פון די מינים, ממילא דבילה, תמרים, חרובים און כמון אפילו פון חוץ לארץ וואס מען ברענגט קיין ארץ ישראל דארף מען מעשר'ן, ווייל ס'קען זיך אויסטוישן, נאר די אורז פון חוץ לארץ וואס דאס זעהט אויס גאר אנדערש ווי די ארץ ישראל'דיגע אורז, דאס איז פטור פון מעשר'ן מיט דמאי. משנה ב', המקבל עליו להיות נאמן, האבן מיר דאך געלערנט ביז יעצט אז אן עם הארץ איז נישט באגלייבט צו זאגן אז ער האט געמעשרט, הגם רוב עמי הארץ מעשר'ן אבער ווען איינער קויפט פון אן עם הארץ דארף ער איבער מעשר'ן ער דארף אראפ נעמען מעשר ראשון כדי אראפצונעמען פון דעם די תרומת מעשר, מעשר שני דארף ער אינגאנצן אראפ נעמען און מעשר עני דארף ער אויך קורא שם זיין, אזוי ווי עס האבן מיר געלערנט די פארגאנגענע וואך. וואס טוט זיך ווען אן עם הארץ וויל ווערן אויס עם הארץ ער וויל ווערן א באגלייבטער לגבי מעשר? מעשר את שהוא אוכל, דארף ער מעשר'ן אלעס וואס ער עסט, סיי וואס ער האט געקויפט סיי וואס איז געוואקסן ביי אים, יעדע זאך וואס ער וויל עסן דארף ער אליין מעשר'ן, ואת שהוא מוכר, און אפילו וואס ער עסט נישט אליין אבער וואס ער פארקויפט ווייטער זאל ער אויכעט מעשר'ן, ואת שהוא לוקח, און אויך די זאכן וואס ער קויפט, אפילו ער גייט עס נישט נעמען פאר זיך צום עסן, ער גייט עס גלייך ווייטער פארקויפן, זאל ער זיך איינפירן אז ער מעשר'ט דאס, און אויב ער טוט דאס, ער נעמט זיך אן דאס צו טון, ער נעמט זיך פאר אז ער גייט זיך אזוי פירן פאר דריי תלמידי חכמים, זיי הערן ווי ער נעמט זיך עס פאר, און עס איז דא עדים, באגלייבטע עדות וואס זיי זעען צו א לענגערע צייט אז ער פירט זיך אזוי, דעמאלטס באקומט ער א נאמנות. נאך א זאך פעלט זיך אויס, ואינו מתארח אצל עם הארץ, ער טאר נישט איינשטיין און עסן ביי אן עם הארץ, ווייל דער עם הארץ האט דאך אומגעמעשר'טע זאכן, און אז ער עסט אומגעמעשר'ט קען מען נישט זיין באגלייבט אויף דעם מין זאך. רבי יודא אומר אף המתארח אצל עם הארץ נאמן, איינער וואס ער טוט עסן ביי זיין חבר דעם עם הארץ איז ער נאך אלץ באגלייבט. איז די גר"א מסביר אז דער פשט איז אזוי, דאס איז זיכער אז ווען א מענטש נעמט זיך אן צו זיין א נאמן דארף ער זיך אויך אונטערנעמען אז ער גייט זיך נישט זעצן עסן ביים עם הארץ, מען קען מען מוז זיך אונטערנעמען די אלע זאכן, אז ס'פעלט איינע פון די תנאים הייסט מען נאכנישט קיין נאמן. נאר וואס דען, מען רעדט דא אז איינער איז דורכגעפאלן, ער האט זיך אונטערגענומען צו זיין א נאמן און א שטיקל צייט שפעטער כאפט מען אים אז ער האט יא געגעסן ביים עם הארץ, האט רבי יודא געהאלטן, אז ער האט נאכנישט פארלוירן זיין גאנצע נאמנות. אין הכי נמי, ער איז דורך געפאלן מיט די איין זאך, אבער אז ער איז נחשד אויף איין זאך איז ער נאכנישט נחשד אויף אלעס, כ'האב נאכנישט מורא אז ער גייט מכשיל זיין אנדערע מענטשן און זיי פארקויפן אומגעמעשרטע זאכן. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט, זאגט די גר"א, באמת האבן די חכמים געהאלטן, איינער וואס איז נחשד אויף איין זאך איז שוין נחשד אויף אלע זאכן. דאס וואס זיי זאגן דא זאגן זיי רבי יהודה לשיטתך זאגן זיי אזוי, על עצמו אינו נאמן, אויב אויף זיך אליין איז ער נישט באגלייבט, ער זעצט זיך אראפ ביים עם הארץ עסן אליין אומגעמעשרטע זאכן, כיצד יהא נאמן על של אחרים? ווי קענסטו אים אויף די זעלבע זאך גלייבן לגבי אנדערע? אז ער עסט פאר זיך אליין אומגעמעשרט, איז דאך זיכער אז ווען ער גייט פארקויפן פאר אנדערע, גייט ער אויך עס פארקויפן אומגעמעשרט. ממילא דאס הייסט נישט אזוי ווי איינער וואס איז נחשד אויף איין זאך, איז ער נאך באגלייבט אויף אנדערע זאכן, ווייל דא רעדט מען דאך פון די זעלבע זאך, דו ווילסט דאך ער זאל זיין א נאמן לגבי מעשרות, און דו זעסט דאך אז ביי מעשרות אליין איז ער נחשד צו עסן ביים עם הארץ ממילא האט מען אים נישט געקענט געבן קיין נאמנות. אנדערע זענען מסביר די מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים אביסל אנדערש, די משנה ח, די משנה ראשונה זאגט אז רבי יהודה האט געהאלטן אפילו ער האט געגעסן ביים עם הארץ קען דאך זיין אז ער האט געמעשרט זיינע זאכן פאר ער האט געגעסן, ער איז געזיצן טאקע ביים עם הארץ אינדערהיים אבער ער האט אפגעשיידט מעשר פאר ער האט געגעסן, די חכמים האבן געהאלטן אז ער וועט זיכער נישט וועלן פארשעמען זיין חבר דעם עם הארץ און אים ווייזן אז ער טראסט אים נישט, ממילא האט ער עס געגעסן אומגעמעשרט, און דאס איז די מחלוקה אז רבי יהודה האט געהאלטן אפילו ער האט געגעסן ביים עם הארץ איז ער נאמן, און די חכמים געהאלטן אז נישט. משנה ג' המקבל עליו להיות חבר, אז מען רעדט שוין פון זיך אונטערנעמען צו אריינגיין אין א העכערע קאטעגאריע, פריער האט מען גערעדט לגבי מעשרות, אבער יעצט רעדט מען לגבי טומאה וטהרה, א מענטש וואס וויל זיך אונטערנעמען צו הייסן א חבר, וואס איז די פשט פון א חבר? זאגט דער רמב"ם, א מענטש וואס ער איז א תלמיד חכם, רופט מען אן א חבר, ווייל תלמידי חכמים זענען די ריכטיגע חבורה, ס'איז א לשם שמים'דיגע חברה, ממילא תלמידי חכמים רופט מען אן חברים, זיי זענען די אמת'ע חברים. איז ווען איינער וויל אריינגיין אין דעם גדר, ער וויל הייסן א חבר, ער וויל זיין באגלייבט לגבי טומאה וטהרה, אינו מוכר לעם הארץ לח ויבש, דארף ער זיך אונטערנעמען אז ער גייט מער נישט פארקויפן פאר קיין עם הארץ אפילו זאכן וואס זענען נאכנישט געווארן מוכשר לקבל טומאה, דאס הייסט נישט נאר פייכטע זאכן וואס איז שוין מוכשר לקבל טומאה און ס'קען זייער גרינג טמא ווערן ביים עם הארץ גייט ער אים נישט פארקויפן, נאר אפילו זאכן וואס זענען נאכנישט מוכשר, ס'קען דאך ווערן נאס, פייכט ביים עם הארץ און ער וועט עס נאכדעם צורירן, ווייל א חבר געבט אכטונג אז ארץ ישראל'דיגע פירות זאלן נישט צוקומען צו קיין טומאה, ממילא פארקויפט ער נישט קיין שום פירות פאר'ן עם הארץ. ואינו לוקח ממנו לח, און ער קויפט נישט פונעם עם הארץ קיין פייכטע זאכן, דאס הייסט ווילאנג די זאך איז טרוקן, איז דאך עס נאכנישט געווארן מוכשר לקבל טומאה, מעג איך עס קויפן, עס איז נאכנישט טמא געווארן ביים עם הארץ. אז עס איז פייכט געווארן, אפילו דער עם הארץ וועט מיר קומען זאגן אז עס האט נאכנישט מקבל טומאה געווען, ער איז נישט באגלייבט אויף דעם, ער איז נישט אזוי בקי בדיני טומאה וטהרה ער זאל מיר קענען זאגן אז עס איז נאכנישט טמא געווארן, אויף אזויפיל איז אן עם הארץ באגלייבט צו זאגן ס'איז נאכנישט נאס געווארן, אויף דאס ווענדט זיך נישט, דארף נישט האבן קיין גרויס בקיאות צו זאגן אז ס'איז נאכנישט ארויפגעגאנגען קיין איינע פון די זיין משקים אויף די זאך, ממילא איז ער באגלייבט צו זאגן ס'איז נאכנישט פייכט געווארן, אבער איינמאל ס'איז שוין פייכט געווארן איז ער נישט באגלייבט צו זאגן אז ס'האט נישט מקבל טומאה געווען, ממילא ווער ס'וויל זיין א חבר קויפט נישט פון קיין עם הארץ קיין שום זאך וואס איז שוין געווען פייכט. ואינו מתארח אצל עם הארץ ער שטייט נישט איין ביים עם הארץ איז דאך לכאורה אביסל שווער אפילו איינער וואס וויל נאר זיין א נאמן עסט נישט ביים עם הארץ ווייל דער עם הארץ געט דאך אומגעמעשר'טע זאכן דא רעדט מען דאך לגבי טומאה וטהרה אז ואינו מתארח אצל עם הארץ מיינט ער זאל נישט טמא ווערן ביים עם הארץ אין שטוב אבער וואס טוט זיך לגבי מעשר ער טאר דאך סייווי נישט איינשטיין ביים עם הארץ לגבי די מעשרות איז דא וואס זאגען אז דא רעדט מען אז ער שטייט איין ביי יענעם אבער ער עסט גארנישט פון אים, אדער ווי די תוספות יום טוב זאגט ער שטייט איין און ער מעשר'ט אליין אלע זאכען וואס ער נעמט פונעם עם הארץ, אבער אנדערע זאגען אז די עם הארץ דא איז נישט דומה צום עם הארץ פון די פריערדיגע משנה, פריער האט מען גערעדט פון אן עם הארץ וואס ער איז נישט באגלייבט לגבי מעשרות, יעצט רעדט מען פון א מענטש וואס ער איז יא באגלייבט אויף מעשרות, איך מעג עסען ביי אים, ער איז אבער א עם הארץ לגבי דיני טומאה וטהרה, א מענטש וואס ער קען נישט אזוי גוט אכט געבען אויף טומאה וטהרה, ביי אזא איינעם שטייט מען נישט איין אפילו מען מעג עסן זיינע זאכן, ס'הייסט נישט קיין דמאי אבער אלס טומאה וטהרה שטייט ער נישט איין ביי יענעם, ווייל ער וויל נישט טמא ווערן פון יענעמ'ס זאכן. נאך א זאך, ולא מארחו אצלו בכסותו, דער וואס וויל זיין א חבר נעמט זיך אונטער אז ער גייט נישט אריינלאזן דעם עם הארץ איינשטיין ביי זיך אין שטוב מיט זיינע בגדים, דער עם הארצ'ס בגדים זענען נאך הארבער ווי די עם הארץ אליין, דער עם הארץ אליין אפילו לאמיר זאגן ער האט א טומאה, קען איך אכט געבן ער זאל נישט צורירן צו אים, אבער זיינע בגדים איז נישט נאר מטמא בנגיעה נאר אפילו בהיסט, אפילו איך וועל עס צורירן מיט א צווייטע זאך מיט א הפסק איך וועל עס רירן פון פלאץ וועט עס הייסן א טומאה ווייל ס'איז מטמא ווי א מדרס, בגדי עם הארץ זענען ווי א מדרס לפרושים ווייל כ'האב מורא שמא ישבה עליהן אשתו נידה, ממילא לאט ער נישט אריין דעם עם הארץ צו זיך אין שטוב מיט זיינע בגדים. און די ברטנורא שמועסט אויס מען דארף זיך אונטערנעמען די אלע זאכן פארנט פון דרײַ מענטשן, און מען דארף זיך אזוי נוהג זיין דרײַסיק טעג, און אז מען זעט טאקע אז ער פירט זיך אזוי דרײַסיק טעג, געבט מען אים א חזקת חבר אז פון היינט און ווייטער זענען אלע זיינע זאכן בחזקת טהרה. נאר וואס דען, איינער וואס איז א אויסגערופענער זקן ויושב בישיבה, ער דארף זיך בכלל נישט אונטערנעמען די זאכן, ווייל ער, פאר ער איז געווארן א זקן ויושב בישיבה האט ער זיך שוין אונטערגענומען די זאכן, און דאס וואס איך האב געזאגט אז מען דארף זיך אונטערנעמען פאר דריי מענטשן, דאס איז נאר סתם א מענטש, אבער איינער וואס איז א תלמיד חכם דארף זיך נישט אונטערנעמען פאר דריי מענטשן, ס'איז גענוג ער נעמט זיך אונטער פאר איינעם, און נישט נאר דאס, נאר אנדערע מענטשן קענען זיך מקבל זיין דברי חברות פאר דעם תלמיד חכם. זאגט די משנה רבי יהודה אומר, רבי יהודה וויל צולייגן נאך זאכן וואס ס'פעלט זיך אויס כדי א מענטש זאל באקומען דעם חזקת חבר, אף לא יגדל בהמה דקה, ער טאר נישט אויפציען קיין בהמה דקה, בהמה דקה פלעגן ארומגיין אין פרעמדע פעלדער עסן פון גזל, און מען האט געזאגט אז מען זאל נישט מגדל זיין קיין בהמה דקה אין ארץ ישראל, א מענטש וויל זיין גאר אויסגעהאלטן דארף ער דאס אויך נזהר זיין, און ולא יהי' פרוץ בנדרים, ער זאל נישט נז ער זאל נישט זיין נפרץ בנדרים, ווייל א מענטש מאכט אסאך נדרים קען דאך צוקומען עובר צו זיין אויף דעם, ובשחוק, ער זאל נישט זיין פרוץ אין געלעכטערס, שחוק וקלות ראש מרגילים את האדם לערוה. לא יהא מטמא למתים, מ'זאל זיך נישט מטמא זיין צו קיין מתים, ומשמש בבית המדרש, ער דארף זיצן לעבן תלמידי חכמים, און הערן פון זיי תורה. אמרו לו האבן די חכמים געזאגט צו רבי יודא, לא באו אלו לכלל, די זאכן וואס איז זייער פיינע זאכן, אבער ס'האט נישט מיט דיני טומאה וטהרה, אונז רעדן דא ווען איינער וויל זיך אונטערנעמען צו זיין בקי אין טומאה וטהרה, און ס'פעלט נישט אויס ער זאל זיך אונטערנעמען די פאר תנאים וואס דו רעכנסט אויס. משנה ד', הנחתומים די בעקערס. די סדר פלעגט זיין אז די רעגירונג האט זייער שטארק געלייגט א דרוק אויף די בעקערס אז מען זאל פארקויפן די ברויט פאר ביליג, ממילא ווען זיי האבן פארקויפט ברויטן האבן זיי כמעט נישט פארדינט קיין געלט דערפון, פארדעם האבן די חכמים נישט געוואלט צו שטייף זיין מיט זיי, האט מען געזאגט אז זיי מוזן נישט אראפגעבן נאר ממש די מינימום, לא חייבו אותם חכמים להפריש, ווען זיי קויפן די ווייץ פון אן עם הארץ דארפן זיי נישט אפשיידן די גאנצע זאך פון דמאי, ס'הייסט מעשר שני דארפן זיי נישט אראפנעמען, אלא כדי תרומת מעשר וחלה, זיי דארפן נאר אזויפיל קורא שם זיין אויף מעשר ראשון און אראפשיידן דערפון תרומת מעשר, וואס דאס איז נאר איינס פון הונדערט, ס'איז נישט אזוי פיל, און אויך וחלה, וואס דאס גייט פארן כהן, דאס האט מען געהייסן אז זיי מוזן אראפנעמען, אבער אויסער דעם דארפן זיי גארנישט אראפנעמען, נאר דער וואס וועט קויפן פון זיי, דער וועט שוין אראפנעמען. זאגט די ברטנורא, ווען ער פארקויפט פאר א חבר, דארף ער טאקע נישט אראפנעמען, ווייל דער חבר האט א חזקה אז ער וועט שוין אליין אפשיידן מעשר שני, אויב דער נחתום זאל פארקויפן פאר אן עם הארץ וועט ער יא מוזן אראפשיידן מעשר שני, כדי נישט מכשיל זיין דעם עם הארץ אין עסן אומגעמעשר'ט. זאגט די משנה החנונים, די געוועלבערס וואס זיי פארקויפן אין געשעפט, ווייניג אויף אמאל, זיי פארדינען זייער שיין דערפון, אינן רשאין למכור את הדמאי, זיי מעגן בכלל נישט פארקויפן קיין דמאי, פאר זיי פארקויפן דארפן זיי אראפנעמען אלע זאכן וואס מען דארף אראפנעמען פון דמאי און נאכדעם קענען זיי עס ווייטער פארקויפן. נאך א סיבה פארוואס זיי דארפן מעשר'ן אלעס פאר זיי פארקויפן, ווייל קליינע קינדער קומען אויך אין געשעפט, און די קליינע קינדער ווייסן נישט פון קיין מעשר צו זאגן, זאל מען זיי נישט מכשיל זיין און פארקויפן קיין טבל, ממילא דארף מען אראפנעמען אלע זאכן וואס מען מוז אראפנעמען פון דמאי פאר מען פארקויפט עס. זאגט די משנה כל המשפיעים במידה גסה, די אלע וואס פארקויפן אסאך אויף אמאל, וועט די משנה שפעטער זאגן וואס ס'מיינט אסאך אויף אמאל, איז דאך די סדר אז זיי געבן מער ווי די מאס, זיי גיסן איבער פארן לוקח, קומט דאך אויס אז דער לוקח פארדינט דא אסאך מער וויפיל ס'קומט זיך אים באמת פאר זיין געלט, האט מען אוועק גענומען די חיוב דמאי פון דעם מוכר און מען האט עס ארויף געשטעלט אויפן לוקח. מען האט געזאגט אז דער משפיע איז רשאין למכור את הדמאי, זיי מעגן פארקויפן דמאי אומגעמעשר'ט, זיי דארפן גארנישט אראפ נעמען, ווייל זיי געבן במידה גדושה, בעין יפה, זיי געבן גאר אסאך, און דער לוקח באקומט דא מער וויפיל ער האט געגעבן געלט, ממילא זאל ער אראפ נעמען די מעשרות, ער זאל עס מעשר'ן דמאי. אלו הן המשפיעין במידה גסה, די זענען די וואס הייסן משפיעין במידה גסה, כגון הסיטונות, זאגט תוס' בבא מציעא אז דאס מיינט די וואס פארקויפן פייכטע זאכן, פליסיגקייטן, וואס דאס אז מען פארקויפט אסאך אויף אמאל ווערט עס אנגערופן סיטונות, ומוכרי תבואה מיינט אז מען פארקויפט טרוקענע זאכן, ווייץ וכדומה, וואס מען פארקויפט במידה גדושה, ווערט עס אנגערופן אויכעט משפיעין במידה גסה. משנה ה, ר' מאיר אומר, אין די משנה איז דא צוויי וועגן, מ'וועט מסביר זיין ביידע וועגן. איין גרסה איז דא, את שדרכו להימדד בגסה, א זאך וואס געווענליך פארקויפט מען עס אסאך אויף אמאל, ומדדו בדקה, יעצט האט ער פארקויפט ווייניג אויף אמאל, וואלט איך געקענט זאגן אז וויבאלד ער פארקויפט ווייניג אויף אמאל, זאל ער האבן דעם דין ווי א חנווני, און ער זאל עס יא מוזן מעשר'ן דער מוכר פאר ער פארקויפט עס. זאגט די משנה ניין טפלה דקה לגסה, וויבאלד געווענליך פארקויפט מען דאס במידה גדושה, איז גענוג אז זאג איך אז דער מוכר דארף עס נישט מעשר'ן, דער לוקח מעשר'ט עס, די דקה איז א טפל צום גסה וויבאלד געווענליך גייט עס במידה גסה, די זעלבע זאך פארקערט, את שדרכו להימדד בדקה, א זאך וואס די סדר אז מען פארקויפט נישט קיין סאך אויף אמאל, מען פארקויפט ווייניג צוביסלעך, און יעצט ומדדו בגסה, ער איז געגאנגען און ער האט עס פארקויפט א סאך אויף אמאל, ער איז געווען א משפיע במידה גסה פון די מין זאך וואס געווענליך פארקויפט מען עס נישט א סאך אויף אמאל, טפלה גסה לדקה, איז דאס וואס ער פארקויפט יעצט במידה גסה איז אבער א טפל צום דקה, וויבאלד געווענליך פארקויפט מען דאס ווייניגער אויף אמאל, דארף ער יעצט ווייטער מעשר'ן אפילו יעצט געט ער מיט א מידה גסה. די ברטנורא האט גורס געווען אנדערש, ער האט גורס געווען את שדרכו להימדד בדקה, א זאך וואס געווענליך פארקויפט מען ווייניג אויף אמאל, ומדדו בגסה, יעצט האט מען אבער פארקויפט אסאך אויף אמאל, טפלה דקה לגסה, זאג איך אז יעצט הייסט עס ווי מען פארקויפט אסאך אויף אמאל און ס'האט דעם דין פון משפיע במידה גסה און מ'איז טאקע פטור פון מעשר'ן, דער מוכר דארף נישט אראפגעבן נאר דער לוקח, און את שדרכו להימדד בגסה, אפילו אזא מין זאך וואס געווענליך איז מען עס מודד בגסה ומדדו בדקה, יעצט האט ער אבער פארקויפט ווייניג אויפאמאל, טפלה גסה לדקה, און וויבאלד ער פארקויפט ווייניג אויפאמאל, דארף דער מוכר אליין מעשר'ן דמאי פאר ער פארקויפט עס. זאגט די משנה איזו היא מידה גסה, וואס הייסט א מענטש פארקויפט במידה גסה, וויפיל איז די שיעור דערפון, ביבש, אויב מען רעדט פון טרוקענע זאכן, איז די שיעור שלושת קבין, אז מען פארקויפט דריי קב אויף אמאל, ובלח אז מען פארקויפט פליסיגקייטן איז די שיעור א דינער, דעמאלטס גייט עס שוין נישט אויפן וואג און אויפן מאס, ס'גייט לויט די פרייז, אויב מען פארקויפט פאר א דינר אויף אמאל, דאס הייסט אז מען פארקויפט אסאך, און דעמאלטס איז מען פטור, דער מוכר איז פטור פון אראפגעבן דמאי. רבי יוסי אומר, סלי תאנים, קערבעלעך פון פייגן, וסלי ענבים, קערבעלעך פון טרויבן, וקופות של ירק, גאנצע הויפענעס, גאנצע קערבעלעך פון ירקות, כל זמן שהוא מוכרן אכסרה, וויבאלד מען פארקויפט עס אויפן שאץ, דאס הייסט מען פארקויפט עס נישט אויף די מאס און נישט אויף די וואג, נאר מען שאצט אפ, הייסט דאס אויכעט א מידה גסה אפילו עס האט נישט געהאט דעם שיעור פון שלושת קבין, און פטור, מען איז אויכעט פטור ווייל דאס הייסט א משפיע במידה גסה. זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף י עמוד ב', אמר אביי ואיתימא רבי יצחק, הרוצה ליהנות, איינער וואס וויל הנאה האבן פון אנדערע מענטשן, יהנה מעג ער הנאה האבן, ס'איז נישט דא קיין איסור הנאה צו האבן פון אנדערע מענטשן, כאלישע ווייל אזוי געפינט מען אז אלישע האט הנאה געהאט, ושאינו רוצה ליהנות, איינער וואס וויל נישט הנאה האבן פון אנדערע מענטשן, אל יהנה, דארף ער נישט הנאה האבן, כ'זאג נישט אז דאס הייסט ווי ער האלט זיך גרויס אדער וואס, כשמואל הרמתי ווייל מען טרעפט אז שמואל הנביא האט זיך אזוי געפירט, שנאמר, שטייט ביי שמואל ותשובתו הרמתה ער האט זיך צוריק געקערט צו דעם שטאט רמה כי שם ביתו, ואמר רבי יוחנן דער כי שם ביתו איז דאך איבריג יעדער ווייסט ער האט געוואוינט אין רמה, נאר כי שם ביתו גייט ארויף אז אויפן גאנצן וועג אונטערוועגנס האט ער מיט געהאט זיין שטוב שכל מקום שהלך שם ביתו עמו ווי ער איז געגאנגען האט ער מיט געהאט זיין גאנצן שטוב ווייל ער האט נישט געוואלט הנאה האבן פון אנדערע. שטעלט זיך די מהרש"א וואס הייסט הרוצה ליהנות יהנה אונז ווייסן מיר אז שונא מתנות יחיה, די חזל ברענגען אויף אסאך פלעצער ארויס אז ס'איז זייער גוט אז מ'זאל זיך צוריק האלטן פון הנאה פון אנדערע מענטשן, זאגט די מהרש"א דעסוועגן דאך אז א מענטש געפינט זיך אונטערוועגנס מעג מען גיין איינשטיין ביי א צווייטן, הכנסת אורחים איז דאך א זאך וואס איז שייך אפילו ביי עשירים. נאר וואס דען? אויסער איינער וואס איז ממש ווי שמואל הרמתי וואס ער איז געווען א גרויסער עושר זאגט ער און האט ממש מיטגענומען זיין גאנצע שטוב, אזא איינער איז טאקע נישט שייך ביי אים קיין הכנסת אורחים, אבער איינער וואס איז אונטערוועגנס און האט נישט יעצט די שטוב כלים מיט זיך, מעג מען אריינגיין צו א צווייטן און איינשטיין דארט אויף געסטעריי? דער פלא יועץ אין ערך הנאה זאגט ער אז טאקע נאר כאלישע מעג מען הנאה האבן, ווייל דארט שטייט אז די שונמית איז געוועזן א אישה גדולה, דאס מיינט זי איז געווען זייער רייך, אז א רייכע מענטש קומט פארשלאגן אז מען זאל קומען איינשטיין ביי אים דעמאלטס מעג מען זיך ארויפכאפן דערויף, און אויך דארט שטייט אז זי האט אים געמוטשעט, דאס הייסט ס'איז געווען בעין יפה זי האט געוואלט זייער שטארק ער זאל איינשטיין ביי איר, אין אזא מין פאל מעג מען הנאה האבן פון אנדערע. שטייט אין פסוק ותאמר אל אישה די שונמית האט געזאגט פאר איר מאן הנה נא ידעתי איך ווייס כי איש אלקים קדוש הוא אז דער אלישע איז א געטליכער הייליגער מענטש אמר רבי יוסי ברבי חנינא מכאן פון דא זעהט מען שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש א פרוי דערקענט בעסער אויפן גאסט ווי די מאן ווי די מהרש"א זאגט אז די סברה איז זייער פשוט ווייל זי דרייט זיך מער אין שטוב האט זי מער א שייכות מיט דעם גאסט קדוש הוא ווי האט זי געוויסט אז ער איז הייליג, מנא ידעה רב ושמואל, חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו, זי האט נישט געזען דעם פליג אדורך גיין אויף זיין טיש, זאגט די מהרש"א, זיין טיש האט געהאט די קדושה פון דעם מזבח, וואס עס שטייט איינע פון די ניסים וואס איז געווען אין בית המקדש אז עס איז נישט געזען געווארן קיין זבוב אין די בית המטבחיים, וחד אמר סדין של פשתן הציעה על מיטתו, זי האט אויסגעשפרייט א ליילעך פון לען אויף זיין בעט, ולא ראתה קרי עליו, פון דעם האט זי פארשטאנען, כל מקום שאתה מוצא גדר ערווה שם אתה מוצא קדושה. קדוש הוא, די ווארט הוא איז עפעס א מיעוט, אמר רבי יוסי ברב חנינא הוא קדוש ער איז טאקע הייליג ומשרתו אינו קדוש האט אויך פארשטאנען צו דעם גיחזי דעם באדינער אז ער איז נישט הייליג, שנאמר ווי ס'שטייט טאקע שפעטער ויגש גיחזי להדפה האט גענענט צו איר איר אוועקצושטופן, אמר רבי יוסי ברב חנינא שאחזה בהוד יפיה האט ער אנגעכאפט, ווי רשי זאגט בדדיה זעהט מען שוין פון דעם אליין אז ער איז געוועזן נישט הייליג און זי האט דאס שוין דערקענט אויף אים פון פריער. זי האט געזאגט צו איר מאן עובר עלינו תמיד, דער איש אלוקים גייט שטענדיג אדורך אויף אונז, אמר ר' יוסי בר' חנינא משום ר' לעזער בן יעקב, פון דא לערנט מען ארויס, כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, מען נעמט אריין דעם תלמיד חכם אין שטוב ומהנהו מנכסיו, מען געבט אים הנאה צו האבן פון די אייגענע פארמעגנס, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין, ס'ווערט גערעכנט ווי מען האט מקריב געווען א קרבן תמיד. ואמר ר' יוסי בר' חנינא משום ר' לעזער בן יעקב, גייט ער ברענגען נאך מימרות פון דעם תנא, אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל, א מענטש זאל זיך נישט אראפשטעלן אויף א העכערע פלאץ און דארטן דאווענען, אלא במקום נמוך ויתפלל, זאל זיך שטעלן דאווענען אין א נידריגע פלאץ שנאמר ממעמקים, פון די טיפענישן קראתיך האב איך דיך גערופן השם באשעפער תניא נמי הכי, לא יעמוד אדם א מענטש זאל זיך נישט אראפשטעלן לא על גבי כסא, נישט אויף א שטול, ולא על גבי שרפרף, נישט אויף א פיסן בענקל, ולא במקום גבוה, נישט אויף א העכער פלאץ, ויתפלל און דארטן דאווענען, אלא במקום נמוך ויתפלל, לפי שאין גבהות לפני המקום, ס'איז נישטא קיין גרויסהאלטערישקייט ביים אייבערשטן, מען דארף זיך נישט אראפשטעלן אויף א העכער פלאץ ווען ס'קומט צום דאווענען, שנאמר ממעמקים קראתיך השם, וכתיב שטייט נאך א פסוק תפילה לעני כי יעטוף, א עני מען דארף זיין ווי א דרך פון אן ארימאן, מען דארף זיין נכנע און נישט שטיין אויף א העכער פלאץ. ואמר רבי יוסי ברב חנינא משום רבי אליעזר בן יעקב המתפלל צריך שיכוון את רגליו, דער וואס דאווענט דארף אויסשטעלן די פיס נאנט איינס צו די אנדערע, שנאמר שטייט ביי די מלאכים ורגליהם רגל ישרה, אלע ביידע פיס פון די מלאכים זעט אויס ווי איין פיס ווייל ס'שטייט אזוי נאנט איינס צום אנדערן, די זעלבע זאך ווען א מענטש דאווענט דארף ער זיך צוגלייכענען צו די מלאכים מיט דעם אז די פיס זאל זיין צוזאמגענומען, זאגט דער בן איש חי מ'דארף זיך צושטעלן צו די מלאכים אויך מיט דעם וואס זיי האבן נישט קיין יצר הרע, ווען א מענטש שטעלט זיך דאווענען זאל ער אוועק ווארפן דעם יצר הרע פון זיך און מיט דעם וועט ער אינגאנצן זיין דומה צו א מלאך, די מהרש"א זאגט אז מ'דארף צוזאמשטעלן די פיס אינאיינעם כאילו מ'איז צוזאמגעבינדן אזוי ווי א עבד וואס ער שטייט געבינדען און הייס פארן האר, און אזוי זאגט ער דארף מען אויך האלטן די הענט צוזאמגענומען, אזוי זעט מען אויס אינגאנצן נכנע פארן אייבערשטן. זאגט דער זוהר הקדוש, זכאה עמא קדישא, וואויל איז די הייליג פאלק, דמאריהון בעי לון, וואס זייער בעל הבית, זייער האר, דער אייבערשטער פרעגט זיך נאך אויף זיי, וקרא לון און ער רופט זיי, לקרבא לון לגביה, זיי צו דערנענטערן צו זיך, כדין עמא קדישא בעאן לאתחברא ולאעלא בבי כנישתא, דעמאלטס דארף זיך די הייליגע פאלק צאמנעמען און אריינגיין אין שול אריין, וכל מאן דאקדים בקדמיתא ווער ס'קומט אן די ערשטע אין שול אתחבר בשכינתא בחיבורא חדא ווערט ער ממש איינס מיט די שכינה הקדושה, תא חזי קום און זע ההוא קדמאה דער ערשטער דאשתכח בבי כנישתא וואס ער געפינט זיך אין שול, ואוריך בבי כנישתא און ער ווארט אויכעט אויס ביז די אנדערע מענטשן קומען, זכאה חולקיה וואויל איז זיין טייל, דאיהו קיימא בדרגא דצדיק בהדי שכינתא, די שכינה באטראכט אים אז ער איז אין די מדריגה פון א צדיק, ודא איהו רזא דאס איז די סוד וואס שטייט אין משלי ומשחרי די וואס פעדערן זיך אינדערפרי צו קומען ימצאונני וועלן מיך געפונען דא סליק בסליקו עלאה אזא מענטש ווערט דערהויבן מיט א מעלה עליונה ואי תימא איי וועסטו זאגן הא תנינן אונז האבן דאך געלערנט אין מסכת ברכות בשעתא דקודשא בריך הוא אתא לבי כנישתא ווען דער אייבערשטער קומט אין שול אריין ולא אשכח תמן עשרה ער טרעפט נישט קיין צען מענטשן מיד כועס זעהט מען דאך אז ווען דער אייבערשטער קומט אין שול און ס'איז נאר דא איין מענטש אדער ווייניגער ווי צען מענטשן איז חלילה ער ערגערט זיך נו, ואת אמרת ההוא חד דאקדים אתחבר בשכינתא וקיימא בדרגא דצדיק, ווי שטימען די צוויי מימרות, דא זאגסטו אז ווען א מענטש קומט די ערשטע אין שול אריין, איז ער זייער באליבט ביים אייבערשטן, די אייבערשטער ווערט נאנט מיט אים, און ער הייסט א צדיק, אין די אנדערע פלאץ שטייט דאך אז דער אייבערשטער ערגערט זיך. אלא נאר זאגט ער, ס'ווענדט זיך צו ס'קומען נאך מענטשן נאכדעם אדער נישט. ס'איז א משל למלכא צו א קעניג דשדר וואס ער האט געשיקט לכל בני מתא צו אלע מענטשן פון זיין שטאט דישתכחון עמיה ביום פלן, זיי זאלן זיך צוזאמקומען מיט אים אין א געוויסע טאג בדוך פלן אויף א געוויסע פלאץ. עד דהוו מזמני גרמייהו אינון בני מתא ווילאנג די שטאט מענטשן האבן זיך געגרייט צו גיין איז אקדים חד איינער פון זיי האט געפעדערט ואתא לההוא אתר איז אהין געקומען צו דעם פלאץ ווי מען האט אפגעשמועסט זיך צו טרעפן מיטן קעניג בין כך ובין כך אתא מלכא דער קעניג איז טאקע אנגעקומען אין די באשטימטע צייט אשכח האט ער געטראפן לההוא בר נש דאקדים תמן ער האט געטראפן דארט דעם מענטש וואס ער האט זיך געפעדערט און אנגעקומען פאר די גאנצע שטאט אמר ליה האט ער אים געזאגט פלן דו פלוני בני מתא אן אינון ווי זענען די אנדערע שטאט מענטשן אמר ליה האט ער אים געזאגט מארי, אנא אקדימנא מנייהו, איך האב געפעדערט און איך בין געקומען פאר זיי, אבער ער בארואיגט אים, והא אינון אתאן אבתראי, די אלע מענטשן, זיי פארזיכערט, זיי קומען נאך מיר, לפקודא דמלכא, אלע גייען אויספאלגן דעם באפעל פונעם קעניג. כדין דעמאלטס, טב בעיני מלכא, ס'געפעלט זייער אין די אויגן פונעם קעניג, ויתיב תמן בהדיה, ער זעצט זיך אראפ מיט דעם מענטש, ואשתעי עמיה, ער כאפט א שמועס מיט אים, ואתעביד רחימא דמלכא יענער ווערט א פריינד פארן קעניג. בין כך ובין כך, אזוי אין די צווישן צייט, אתו כל עמא קומט שוין אן די גאנצע פאלק, ואתפייס מלכא עמהון און די קעניג איז זייער בארואיגט, ער איז צופרידן מיט זיי, ושדר לון לשלם און ער געזעגנט זיך אפ פון זיי שפעטער לשלום, ער האט נישט קיין תרעומות אויף זיי. אבל אבער אי אינון בני מתא לא אתיין אויב די שטאט מענטשן זאלן נישט אנקומען, וחד לא אקדים לאשתעי קמי מלכא לאתחזאה בגינייהו דהא כלהו אתיין און ס'איז נישט. נישט דא אפילו דער איינער וואס ער זאל זיך פעדערן און זאגן פארן קעניג אז די אנדערע מענטשן קומען, מיד כעס ורגז מלכא רעגט זיך דער קעניג זייער אויף. אוף הכא די זעלבע זאך איז דא ביי די בית המדרש, כיון דחד אקדים אז ס'איז דא איינער וואס ער פעדערט ואשתכח בבי כנישתא ער געפינט זיך אין שול, ושכינתא אתיא ואשכח ליה ווען די שכינה הקדושה קומט אן טרעפט זי אים, כדין אתחשיב ווערט עס שוין גערעכנט ביי אים כאילו כלהו אשתכחו תמן כאילו די גאנצע עולם איז שוין דא, דהא דא אוריך לון תמן דער מענטש ווארט דאך זיי אויס דארטן, און כביכול ער פארברענגט מיט די שכינה ווילאנג יעדער קומט אן, איז מיד אתחברת עמיה שכינתא, די שכינה שטעלט זיך צאם מיט אים ויתבי בזווגא חד, זיי זעצן זיך אראפ אינאיינעם, ואשתמודע בהדיה, ער ווערט באקאנט מיט אים, ער ווערט א חבר מיט אים, ואותיב ליה בדרגא דצדיק, ער שטעלט אריין דעם מענטש אין די מדריגה פון א צדיק. אבער ואי חד לא אקדים, אויב דער איינער האט זיך אויכעט נישט געפעדערט ולא אשתכח תמן און ער געפינט זיך נישט אין בית הכנסת ווען דער אייבערשטער קומט, מה כתיב וואס שטייט אין פסוק אין ישעיה מדוע באתי ואין איש ואין עשרה לא כתיב ס'שטייט נישט אז ס'נישט געווען קיין צען מענטשן אלא ואין איש ס'ניטאמאל געווען דער איינער לאתחברא בהדאי למהוי גבאי ס'נישט געווען דער איינער וואס זאל זיך צאמשטעלן מיט מיר און זיין ביי מיר און מיר בארואיגן און זאגן אז יעדער קומט און שמועסן מיט מיר ביז יעדער קומט אן כמה דאת אמר איש האלוקים דער מענטש וואלט ווען געווארן אן איש האלוקים למהוי בדרגא דצדיק אבער אז ס'נישט דא דער איינער איז דער אייבערשטער כח ולא עוד, אלא דאשתמודע בהדיה דער אייבערשטער ווערט באקאנט מיט דעם איינעם, ושאיל עלוי, נאכדעם ווען ס'קומט זיך א צייט שפעטער און דער אייבערשטער קומט און ער זעט נישט דעם מענטש פרעגט ער זיך נאך אויף אים, אי יומא חד לא אתא אויב ער איז איין טאג נישט געקומען, כמה דאוקימנא אזוי ווי מיר האבן איינגעזעצט אין די גמרא ברכות דכתיב, מי בכם ירא השם שומע בקול עבדו ווי איז דער ירא השם וואס געווענליך פלעגט ער קומען און הערן דעם קול פון דעם עבד פון דעם חזן הכנסת און יעצט איז ער נישט דא. זאגט דער רמב ם אין הלכות קריאת שמע פרק ב', הקורא למפרע לא יצא, ווען איינער ליינט קריאת שמע צוריקצוועגס האט מען נישט יוצא געווען. במה דברים אמורים בסדר הפסוקים, אז מען טוישט אויף די סדר הפסוקים, מען הייבט אויף פון וכתבתם און מען גייט צוריק, אבל אם הקדים פרשה לפרשה, אויב מען האט מקדים געווען איין פרשה פאר די אנדערע פרשה, אף על פי שאינו רשאי, מ'האט דאך געלערנט אז ס'דארף גיין אויף א סדר, קודם שמע, נאכדעם והיה אם שמוע און נאכדעם ויאמר. אבער אני אומר שיצא זאגט דער רמב ם איך האלט אז מען פעדערט איין פרשה פאר די אנדערע האט מען יא יוצא געווען לפי שאינה סמוכה לה בתורה ס'שטייט דאך דאך נישט אויסגעשטעלט די פרשיות אין די תורה מיט דעם סדר און ס'איז בכלל נישט נאנט איין פרשה צום צווייטן ממילא בדיעבד אז מען האט משנה געווען און געזאגט פארדעם איין פרשה לאמיר זאגן די פרשה פון ויאמר פאר די אנדערע האט מען יוצא געווען זאגט דער רמב ם, קרא פסוק וחזר וקראו פעם שניה, אז מען ליינט איין פסוק און מען זאגט עס איבער נאכאמאל די גאנצע פסוק הרי זה מגונה, דאס איז א מיעסע זאך, קרא מילה אחת, אז מען זאגט איבער א ווארט וכפלה, מען זאגט עס נאכאמאל איבער, כגון שקרא שמע, און מען זאגט נאכאמאל שמע, משתקין אותו, דאס איז נאך ערגער ווי מגונה, מען דארף אים אינגאנצן פארשווייגן. זאגט דער רמב ם, קראה סירוגין, טאמער מען שטעלט זיך אפ אינמיטן, יצא האט מען יוצא געווען, אפילו שהה, אפילו ער האט זיך פארזוימט בין סירוג לסירוג צווישן איין אפשטעל און די אנדערע, כדי לגמור את כולה, ס'הייסט ס'האט געדויערט די אפשטעל אזוי לאנג ווי ס'נעמט צו ליינען גאנץ קריאת שמע, יצא האט מען אויכעט יוצא געווען, אבער והוא שיקרא על הסדר, מ'דארף אבער ליינען אויף א סדר, און נישט מען זאל ליינען למפרע, מ'קען זיך אפשטעלן, דאס הייסט בדיעבד אז מען האט זיך אפגעשטעלט אפילו ס'איז געווען א לאנגע הפסקה, גייט מען צוריק ווייטער אויפן סדר ווי מען האט געהאלטן און מען ענדיגט צו און האט יוצא געווען. זאגט דער רמב ם, קראה מתנמנם, אויב מען האט געליינט אזוי דרימלדיג, מען האט געהאלטן אינמיטן דרימלען און מען האט געזאגט די ווערטער פון קריאת שמע, והוא און דאס מיינט מי שאינו ער ער איז נישט וואכעדיג ולא נרדם בשינה ער איז נישט אינגאנצן אנטשלאפן, ער האלט נאר אינמיטן א דרימל, יצא האט מען יוצא געווען, ובלבד שיהיה ער בפסוק ראשון, ביים ערשטן פסוק מוז מען זיין אינגאנצן וואכעדיג, ווייל דארט פעלט זיך אויס כוונה. זאגט דער שערי קדושה פון רבי חיים וויטאל, הגאווה היא שורש להרבה עבירות, גאווה איז א שורש פאר אסאך עבירות אם בין אדם למקום, ס'קען גורם זיין עבירות בין אדם למקום ואם בין אדם לחבירו, כי גורם להזיק לחבירו איז ער מסביר קודם פארוואס דאס איז א פראבלעם בין אדם לחבירו, ווייל אז א מענטש האלט זיך גרויס קומט ער שעדיגן זיין חבר ולשנאותו ער האט אים פיינט ולדבר לשון הרע עליו ער בארעדט אים מיט לשון הרע וכאלה רבות און אזוי אסאך עבירות, ואם בינו למקום, און אויב צווישן א מענטש און זיין באשעפער איז דאס א חסרון, שכן כתיב, ווייל אזוי שטייט דאך אין פסוק ורם לבבך אז דו וועסט דיך גרויס האלטן אין דיין הארץ ושכחת את ה' אלוקיך, וועסטו פארגעסן דיין אייבערשטן. ואמרו רבותינו ז"ל, כל שיש בו גסות הרוח, ווער ס'האט אין זיך א גרויסהאלטערישקייט נקרא תועבה, ווערט אנגערופן פארמיאוסט, שנאמר תועבת ה' כל גבה לב,

און ואפילו שיקנה להקדוש ברוך הוא שמים וארץ, אפילו ער זאל מקנה זיין פארן אייבערשטן די גאנצע הימל און די גאנצע ערד, כאברהם אבינו, וואס ער האט מפרסם געווען דעם שם שמים אין די גאנצע וועלט, לא ינקה וועט ער נישט ריין זיין מדינה של גיהנום. וסופו מתמעט, די סוף פון אזא איינער איז אז ער וועט פארמינערט ווערן, ונאסף מן העולם שלא בזמנו, און ער גייט אוועקגיין פון די וועלט חלילה פאר די צייט. ואפילו ירבעם, דער ירבעם בן נבט, שכל חכמי דורו היו לפניו כעשבי השדה, זיי האבן נישט געקענט צוקומען צו זיין מדריגה, זיי זענען געווען ווי גראז פונעם פעלד אקעגן אים, ולא היה בתורתו דופי, ס'איז נישט געווען קיין שום חסרון אין זיין תורה, והיה שונה מאה וחמישים פנים לתורה, ער האט געהאט הונדערט און פופציג פשטים אויף יעדע זאך אין די תורה, לא נענש ונטרד מן העולם הזה והעולם הבא אלא מפני גסות הרוח, צוליב דעם וואס ער האט זיך געהאלטן גרויס, איז ער פארוואגלט געווארן פון די וועלט און פון יענע וועלט.